א גוטן, איך וואלט קודם כל באדאנקען די אלע אידן וואס האבן זיך משתתף געווען, וואס האבן מקדיש די שיעורים, און אלע וואס האבן זיך אויפגעסיינט אויף די מעמבערשיפ, עס געבט זייער אסאך צו, חוץ פון דעם וואס ס'איז אם אין קמח אין תורה, ס'איז פשוט א געפיל אז מען לערנט מיט, איך נישט אריין רעקארדן אין די לופט אריין, נישט קיין זורע אל קוצים, ס'איז דא. מ'לערנט צוזאמען מיט נאך אידן, דאס איז די עיקר וועג פון לערנען, די עיקר וועג וואס די תורה ווערט נתגלה, די תורה ווערט שפע, איז ווען מען לערנט מיט נאך אידן, געלערנט די וואך די גמרא אין מסכת עבודה זרה, רב נחמן בריה דרב חסדא זאגט א דרש אויפן פסוק לריח שמניך טובים, ער זאגט למה תלמיד חכם דומה לצלוחית של פלייטון, מגולה ריחה נודף מכוסה ריחה, ער זאגט א תלמיד חכם. אזוי ווי א פלעשל פון שמן וואס שמעקט גוט, ער זאגט אז מ'דארף עס עפענען כדי עס זאל האבן די שמעק, קען נישט זיין געמאכט א בורא מיני בשמים אויף א פארמאכטע גלעזל בשמים, דאך שיער יצא, מ'דארף עס עפענען כדי עס זאל זיין ריחו נודף, און די נמשל וואס ער מיינט צו זאגן אז ווען מ'לערנט און מלמד לאחרים, ווען די תלמיד חכם איז אפן, נישט פארמאכט אין זיין ווינקל, ווען מיר זעהן באלד אין די מדבר ערגעץ פארמאכט ווען עס איז אפען לאחרים, דעמאלטס איז דא א גוטע שמעק, דאס הייסט לריח שמניך טובים. און ער זאגט ולא עוד, אלא שדברים שמכוסין ממנו מתגלין לו, שנאמר עלמות אהבוך, טייטשט ער עלמות, אל תקרא עלמות אלא עלומות. דאס הייסט אז נישט נאר פאר די דרויסענדיגע קומט טוט טוט עס אויף דאס אז מען מאכט אויף די דעקל, מאכט אויף די דעקל אזוי ווי רשי ברענגט אויך אין לך לך די זעלבע. אימעדזש, ווען מען שטעט מען שפריצט ארום אביסל א אפענע בשמים דעמאלטס שמעקט עס אן די גאנצע צימער מיט א גוטע שמעק. דאס איז פשוט אז פאר די עולם האט מער הנאה ווען ס'איז א מגולה. אבער מחדש ר' רב נחמן בריה דרב חסדא אז דאס איז נישט נאר די עולם וואס האט מער הנאה, אדער די תלמיד חכם אליינס האט מער הנאה, די רבי אליינס האט מער הנאה, זאגט אז על כן עלמות אהבוך דעמאלט ווען מען מאכט אויף ווען מען מאכט אויף די דעקל און מען שפרייט ארום די תורה פאר יעדע איינער איז נישט נאר די הערן די הערערס באקומען עס נאר עלמות דברים עלומים האבן אים ליב ווערן אפן צו אים וואס רשי טייטשט אז בשעת א מענטש לערנט תורה און איז מלמד תורה דעמאלטס איז

יא דא חוש קען מען קען אפשר זאגן אז ס'איז דא א פסיכאלאגישע סיבה, איך ווייס נישט אויב עס איז דא אויך די ענין סגולי אדער א מער רוחניות'דיגע זאך, אבער ס'איז אויך זייער פשוט אז ווען א מענטש ווייסט און מען הערט אים אויס אז ס'איז דא צו וועם צו רעדן, איז דער כח היצירה, דער כח ההבנה איז זיך מתעורר אין א מענטש, א מענטש דארף זיך האבן אזוי ווי ס'שטייט אין חבד ספרים, אז מ'איז משבח א מענטש, איז נישט נאר מ'איז משבח אז ס'איז אזוי, ס'ווערט אז ס'זאל זיין אזוי, אזוי ווי דער רבי נחמן ברסלב זאגט ווען מ'איז דן לכף זכות מאכט מען אז ס'זאל זיין אזוי, און אז א מענטש א מענטש וואס ער לערנט תורה על מנת ללמד הייסט ער נישט ער סטאק ער שטייט דא קעגן די שטיקל גמרא און ער מוטשעט זיך, נאר ער שטייט כאילו ביהיינד די שטיקל גמרא, ער וויל די שטיקל גמרא זאל דורך פליסן דורך אים צו די אנדערע, און אויב אזוי אוודאי עפנט זיך צו אים די תורה, איך מיין אז דאס איז אויך איין כוונה פון תורה לשמה, איר ווייסט אז ס'איז דא לומד על מנת ללמד, לומד על מנת לעשות, די משנה זאגט הלומד על מנת ללמד מספיקין בידו ללמוד וללמד, הלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד ולשמור ולעשות, איך מיין אז די על מנת איז עטליסט א מדריגה, אפשר איז דא גרעסערע מדריגות פון לשמה, אבער ס'איז דא איין מדריגה פון לשמה וואס איז לפחות על מנת, פארוואס לערנט מען? איינער לערנט פאר זיך איז איין מדריגה, אפשר איז דא א מקור א תגובה דער נישט אדעתא דנפשיה קעביד, אבער נאכדעם איז דא די גרעסטע מדריגה וואס איז על מנת לעשות כדי אויסצופירען די כוונה פון די תורה, דאס הייסט על מנת לעשות. על מנת ללמד איז ערגעץ אינצווישן און דאס איז אוודאי ווי רוב לימוד התורה איז דא טאקע על מנת לעשות, אפשר אנקומען צו די מדריגה. אבער על מנת ללמד איז ער לערנט נישט פאר זיך ער לערנט. אלס א חלק פון א חבורה, זיין תורה באלאנגט נישט פאר אים, ער לערנט פאר אנדערע, און אזוי ווי איז דאך די הלכה אז הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה ונעשה כמעיין המתגבר, מתגלין לו רזי תורה, יעדער איינער געדענקט די די רבי חיים וויטאל אין זיין הקדמה רעדט וועגן דעם און דארף ארויסהאבן וואס ער זאגט דארט, נישט נאר צו זאגן די מוסר, וואס ער רעדט דארט ארום איז אז. ער זאגט ער קען א איד וואס עס זעט אויס אזוי און ער לאכט ער זאגט אז אסאך מענטשן זעט נישט אז ער זעט נישט די מעיין המתגבר ער זעט מען האקט אויפן שטיין מען זעצט זיך ביסל ארויס קען עפעס טיפין טיפין קוים וואס מען פארשטייט עפעס ער זאגט אויב וואס איז מיט ענק ענק לערנען נישט תורה לשמה אויב ענק וואלט געלערנט תורה לשמה וואלט ענק תורה געווען גרינג דאס דער לש נוסח איך מיין אז דאס אויך שטעלט זיך צו צו א נוסח פון די רמק וואס ער געלערנט די רמק האט געשריבן אויף זיך. אז ווען ווען עס פלעגט זיי פלעגן מאכן טריפס מ'האלט רעדן וועגן טריפס ער פלעגן ארויסגיין האט זיך גערופן מתגרש זיין ער זאגט אז די שכינה איז היינט נישט במקומה און דארף גולה זיין למקום תורה און דער רמק פלעגט גיין מיט זיין רבי מיט זיינע חברים ארויס שפאצירן אין די וועלדער ארום צפת און אזוי לערנען תורה בדרך מנוחה בדרך בדרך פון מעיין המתגבר אזוי טאקע נעבן די מעיין ערגעץ און דער רמק שרייבט אויף זיך ווען ס'איז געלונגען נישט יעדן נישט יעדע מאל געלונגט עס אבער אמאל איז עס געלונגען די מצב וואס עס האט זיך אויסגעפירט שרייבט ער והיו דברים דברי תורה מאירים בנו ונובעים אדער מתחדשין מאליהם אזא נוסח שרייבט ער עס איז געווען א גוטע שיעור א גוטע סעשאן א גוטע פיעלד דעי אין די ישיבת צפת מען האט געמאכט פיעלד טריפס און מען האט ארויסגעגאנגען מען האט גענומען א פסוק געטראכט דערפון יעדער איינער האט געזאגט זיין פשט מען האט געפרעגט שאלות, תירוצים, ס'איז נאך געווען א לעבן, און דעמאלטס איז נישט געווען קיין יגיעה בתורה, אפשר דאס איז א סארט יגיעה, אבער ס'איז געווען דברי תורה, אזוי ווי דער א ע זאגט, דברים עלומים מתגלים לו, נישט מיט עפעס זיך געמוטשעט, נאר מען לערנט תורה לשמה, אז מ'איז אין די ריכטיגע, מ'האט מיט וועמען צו רעדן, דעמאלטס ווערט די תורה גרינג, ס'ווערט ס'פליסט אזוי ווי א אזוי ווי א וואסער, אזוי ווי א מעיין המתגבר, איז וועגן דעם איז די מ'דארף געבן.

מיר וועלן זיך זיכער אביסל ארויסגיין לכה דודי נצא השדה, מיר גייען לערנען די תורה וואס מען קען לערנען אביסל, זיך פארשטיין די ענינים פון טעג וואס קומט. כ'האב געזען ס'דא ר' שלמה וואלבע איז געווען א משגיח. געלערנט ביי רבי ירוחם אין די מיר ישיבה, ער פלעגט זיין א גרויסע משגיח אין ארץ ישראל, געשריבן זייער שיינע ספרים, און איינע פון די קלוגע אידן אין די לעצטע דור. איך האב געזען אין זיינע בריוון, ער איז געווען א אלטע משגיח, ס'איז געווען עפעס א אינגערמאן, מ'האט אים ממנה געווען אין א ישיבה ער זאל זיין די משגיח, זאל זאגן שמועסן, מעורר זיין די בחורים. האט ער אים געשריבן א בריוו, האט ער גערעדט מיט אים וואס ער זאל טון, ס'קומט אלול און די ליטווישע וועלט איז אלול דער גרויסער זמן, בפרט איז די משגיח זיך זיין דזשאב אויפצווועקן די עולם, עורו ישנים משנתכם. זאגט ער, זאגט ער, יענער האט געזאגט אז ער מיינט ער דארף לערנען אביסל מהר"ל, ספרי מחשבה, פארשטיין די ענינים, ער זאל האבן וואס צו זאגן ביי זיינע שמועסן אין חודש אלול. און הרב וואלבע שרייבט אים צוריק אז ער ווייסט נישט, ס'קען זיין אז ס'איז א גוטע זאך צו לערנען מהר"ל, ער איז נישט קיין מתנגד פון לערנען ספרים, אבער ער מיינט אז א בעסערע וועג אויב ער וויל זיך צוגרייטן פאר די פאר די נייע זמן זאל ער גיין פאר ראש חודש אלול ביי א נייע זמן פאר א שפאציר אפאר אפאר שעה זאל ער גיין שפאצירן אין די וואלד, ער זאגט אים אפילו א אדרעס, איך קען זאגן וואו ס'איז דא א גוטע וואלד צו שפאצירן. זאלסט טראכטן דארט פאר אפאר שעה אין די וואלד אליין, איך מיין אז דאס איז א בעסערע הכנה, זאלסט האבן וואס צו זאגן ביי דיינע שמועסן אין די ישיבה, דאס איז א זייער גוטע הדרכה, סיי ווייל ס'מיינט וואס ער מיינט צו זאגן און דו זאלסט נישט זיין קיין פאפיגיי, זיין קיין סתם א פעראט וואס זאגט נאך וואס שטייט אין מהר"ל, ער קען זיין א גרויסע בקי און ס'איז בכלל נישט אינטערעסאנט, קען זיין אביסל א קלענערע בקי, אבער וואס ער זאגט איז דברים היוצאים מן הלב, עס שטימט אים. אבער איך מיין אז די זוהר האט געטוהן האט געטוהן די מנהג האבן זיך יעצט גערעדט אז דער רמ"ק האט געהאט אזא מנהג און ס'דא ס'דא נאך אסאך ברייטקייט ס'דא נאך אסאך לופטיגע תורה אז מען גייט אויף די לופט ס'איז מען פילט א בריז אין די דברי תורה ס'דארף זיין מ'דארף לערנען דברי תורה וואס מ'קען שפירן אין דעם די לופט לופט איז א וועג פון זאגן די אור אין סוף. קען בלע מ זאגן אויב ער הייסט אר י. דארף מען אויב נישט דאך נישט דא איז דאך א אזוי ווי צפוף ס'איז צושטופט ס'איז אזוי מען לעבט אין כ'ווייס אין א אפארטמענט בילדינג ס'איז אלץ נאך א שטיקל תורה נאך א שטיקל תורה מ'קען דאך נישט אזוי לעבן. און די זוהר האט זיך טאקע אזוי געפירט אויך די רמ"ק האט גענומען פון די זוהר מ'זעהט זייער אסאך ענינים פון די זוהר ס'שטייט מ'איז געגאנגען אויפן וועג מ'האט שפאצירט מ'האט געטראפן זיך געגאנגען און דא אין דעם אין דעם איז דא נאך נאך ענינים איז די מעשה אין די זוהר אין פרשת תצוה הייבט זיך אן וואס אין די מעשה אין די מעשה לייגט אריין די זוהר דארט אלע סודות פון די חודש השביעי פון חודש תשרי האבן שוין גערעדט לעצטע וואך וויאזוי עס קומט אריין באופן כללי אין פרשת תצוה. אבער בפועל ממש ווען ס'קומט צו די מעשה, ס'קומט אריין אין א מעשה, ס'קען זיין אז פונקט, ווייל דו קענסט זאגן אז ער טייטשט פונקט די מעשה איז געשען אין פרשת תצוה, אבער ס'איז נישט משמע אזוי, ווייל די מעשה איז געשען לכאורה אין חודש אלול צו פאר ראש השנה אזוי איז וויאזוי ס'שטייט דארט. מיר מוזן צוריק גיין צו אונזער פשט פון לעצטע וואך פארוואס ס'איז אין פרשת תצוה באופן כללי. ווי אזוי שטעלט ער אוועק, ווי איז די בית מדרש, ווי זעצט מען זיך לערנען די סודות פון החודש השביעי, אין א דאבל לעוול אין א דאבל לעוועל פיעלד טריפ. קודם כל איז רבי שמעון געגאנגען שפאצירן, כ'ווייס נישט צו שפאצירן צו געגאנגען אויפן וועג און געפארן ערגעץ, כ'ווייס קיינמאל נישט צו די אזלי בארחא איז בדווקא אדער במזיד, כ'מיין אז די רמ"ק אזוי ווי אונז האבן געזעהן און די מפרשים ווילן טראכטן אז ער איז געגאנגען שפאצירן, ס'איז נישט נישט דארף דווקא ער האט געהאט ווי צו גיין א גאנצע צייט. איז ער געגאנגען שפאצירן מיט די חברים מיט רבי אלעזר מיט רבי אבא מיט רבי יוסי. אזוי גייענדיג האט ער געזעהן שטייט זקף עינוי רבי שמעון וחמא ליה האט געזעהן, זעהן וואס הייסט ער האט באמערקט אזוי ווי וירא השם כי סר לראות, יא ויאמר משה אסורה נא ואראה, האט מען גערעדט אפאר מאל שוין, א גרויסע סגולה, די גרויסע, נישט סגולה, די ערשטע, די ערשטע סטעפ פון אנקומען צו דברי תורה, בפרט דברי תורה וואס מ'זאגן מ'דארף גיין. אין א וואלד אין א מדבר מען דארף עס הערן, אז ווען ס'קומט אן א דבר חידוש, מען געט מען האט געזען א עס גייט א אלטע איד מיט א יונגל אין די האנט, אזוי שטייט סבא וינוקא בידו, ווען מען זעט אזא אזא דבר חידוש דארף מען דאך ווערן קוריעס, מען רעדט וועגן קוריאסעטי, ס'געווען אסאך מענטשן וואס זענען אדורך געגאנגען די סנה בוער באש אפשר וואס משה רבינו האט געזען, קיינער האט זיך נישט אנגערופן, וירא השם כי סר לראות, האט ער געזאגט אקעי, מיט דיך רעד איך, יא. אזוי ווי אונז האבן געזאגט פריער, עס דארף זיין אלעמאל איינער א מקבל וואס איז מעורר די אהבה, וואס איז מעורר די על כן עלמות אהבוך. אז ס'איז נישט דא קיינער איז עס פארמאכט. און אזוי די גאנצע וועלט איז מלא מלא דברים נפלאים, מלא חידושי תורה, מלא השגות עילאיות. נאר אז מ' עורו דאס הייסט עורו ישנים משנתכם, איך מעג א בעסערע טייטש ווי די רשעות'דיגע מוסר טייטש וועק דיך אויף דו שלאפסט. באמערק, ווער קיוריעס, ס'בלאזט א שופר וואס גייט פאר, פארוואס בלאזט ער א שופר? אונז זענען דאך סאראונדעד, אונז זענען דאך ארומגענומען מיט קולות און מראות און ריחות, דער ריח שמניך הטובים האסט עס אמאל געשמעקט? די ריח פון די שכינה? קען זיין אז עס האט געשמעקט אבער האסט נישט באמערקט, ביסט געווען ביזי נאכלויפן עפעס, ביסט געווען פארשלאפן. די ערשטע זאך איז זקף עיניה ר' שמעון וחמא ליה, העסט זעהן. און פאר דעם פאר דעם פאר דעם זעהן דארף מען גיין אויפן וועג, דאס איז די ענין, איינע פון די איינע פון די טעמים פארוואס מען רעדט פון גיין ארויס אין א וואלד, ארויס פון א וועג, ווייל עס זענען דאך זייער אסאך דיסטרעקשענס אינדערהיים.

און אונז האבן אלעמאל אזעלכע צאמיס, א בעיבי, איך רעד פון מיך, א בעיבי זי וויינט, און האט א צאמי, האט א בלענקעט, א סעקיוריטי בלענקעט, און פילט זיך באקוועם מיט דעם. און א מענטש, אן עדאלט האט אויך אסאך צאמיס, צו ס'איז דיין טעלעפאן, צו ס'איז אפילו א ספר קען זיין א צאמי, צו ס'איז. דיין חברים וואס ער רעדט מיט צו ס'איז אין ארבעט וואס ער איז צוגעוואוינט אסאך מאל אפילו עבירות וואס ער איז צוגעוואוינט אדער עוולות איך איך פיל אסאך מאל אונז טוען אסאך שטותים מענטשן רעדט חודש אלול וויל תשובה טון יא עס זענען זייער אסאך רגילות וואס מענטשן האבן וואס גייט כמעט אן עדיקשאן

אין אנדערע ווערטער, ווערט זייער אומבאקוועם פון א מענטש, דאס איז דאך טבע פון א מענטש אז ער איז זייער אומבאקוועם פון א זאך וואס ער איז נישט צוגעוואוינט, לעבן אין סורפרייזעס. און די אלע זאכן וואס אונז טוען, די נארישקייט אז ער עסט זיין איבעריגע נאש, אדער זיין, ער טוט זיינע איבעריגע זאכן, אדער וואס ער צוקריגט זיך מיט איינעם, וואס עס זאל נאר זיין, ער טוט דאס איז א צאמי פשוט א צאמי ער ווערט פארלוירן אז ער גייט א בעיבי אין א פרעמדע פלאץ א נייע פלאץ א נייע טאג אדער וויל איך תשובה טון וויל איך גיין א נייע פלאץ מיר גייען אזלי באורחא מיר גייען אויף א וועג אין א נייע פלאץ א דרך תשובה און ער ווערט פארלוירן וואס גייט אה שוין איך האב א צאמי בארואיגן זיך א טעלעפאן ארבעט אסאך אזוי עס איז א פשוט א צאמי. און ווען א מענטש איז אינדערהיים, א מענטש איז אין זיין נארמאלע רגיל'דיגע סדר היום, איז ער פול מיט אזעלכע צומיס. גוטע צומיס, נוטראל צומיס, צו ס'איז א איסור, צו ס'איז א היתר, האט נישט אפילו קיין נפקא מינה. ס'איז אן א שיעור צומיס וואס, אזוי שלאפט ער איין, אזוי א בעיבי נעמט זיין צומי און שלאפט איין. יעצט ער האט צוגעוואוינט, ער ווייסט, אה, די וועלט איז פרעדיקטעבל, ס'איז נישט פארלוירן, אלעס איז בסדר. און אסאך שלעכטע העביטס אויך, שלעכטע רגילות וואס א מענטש האט, איז נישט ווייל ער האט אזא שטארקע יצר הרע, מענטשן, איך מיין מענטשן זענען זיך טועה אין דעם אסאך מאל, ער מיינט אז פארוואס קען זיך מתגבר זיין אויף יעדע, אויף מיין כעס, אויף מיין תאווה, אויף מיין, איך ווייס, א יעדע שטות, וואס זאל זיין, אך, ס'איז אזוי שווער, אזא שווערע יצר הרע, איך מיין אז אסאך מאל איז דאס נישט די סיבה, אסאך מאל, אפשר רוב מאל, ווען מען רעדט פון עדאלטס, איז די סיבה ווייל ער ווייסט נישט וואס צו טון. יעדן טאג שטיי איך אויף און איך קוק אויף די נייעס אויף מיין טעלעפאן. שוין, איך ווייס עס איז א נארישקייט. נייעס איז וויכטיג, אבער מען דארף קען ווארטן ביז נאך שחרית צו קוקן אויף דעם, ס'איז גארנישט געשען. פארוואס קוק איך אויף דעם? ווייל אז נישט וועל איך דאך זיין ליידיג, וועל איך אויפשטיין און. הא? איך ווייס נישט וואס צו טון. שוין, איך ווען א מענטש שטייט אויף, איז ער אין אביסל אזא מבולבל'דיגע מצב, אה, ער האט גענומען זיין האט זיין צומי יעצט, יעצט איז ער בארואיגט, יעצט גייט ער אויפן סדר. אדער ער טרינקט צופיל קאווע, פארוואס נישט ווייל ער דארף אזוי שטארק די קאווע, ווייל עס איז א צומי, ער דארף דארף זיך מאכן, דארף זיך ריעשארן אז די וועלט איז נישט חרוב געווארן, ס'האט זיך נישט צומישט. און דאס האלטן זיי צוריק פון זייער אסאך, פון זייער אסאך ווערן בעסער, פון זייער אסאך דרכי תשובה. עס איז דא אזא אזא ענין פון אזלי בארחא, עס איז דא אזא ענין פון ארויס גיין אין די אין די וואלד, ארויס גיין אין די מדבר, מען גייט זען. און וואס טוט מען אויף פון גיין אין די מדבר? מען טוט אויף אז פשוט מען נעמט אוועק אסאך פון די דיסטרעקשאנס, איך מיין אז די עיקר אויב מען פארשטייט חודש אלול איז א פערציג טעג הכנה פון יום הכיפורים, תענית תענית תענו את נפשותיכם. וואס די ווארט פון תענית איז ווייטער איז דא די רשעות'דיגע פשט די גוף איז די שורש פון די יצר הרע פון תאוות מען דארף רודפ'ן די גוף אביסל פייניגן אפשר דאס איז א שלעכטע דאס איז א שלעכטע ווערזשען איך ווייס נישט אפילו צו ס'פאלש פארוואס זאל איינער זאל טראכטן אז ס'איז אמת וואס וואס האט ער געזינדיגט די גוף די אייבערשטער האט געמאכט די גוף אויך דארף מען פון פייניגען פון פעין וואס וואס האט מען פון זיך פייניגן די אייבערשטער האט ליב וואס עס פייניגט זיך ס'איז נישט קיין וועג דאס עברי טייטש און אזוי זאגט די רמב"ם בפירוש אין. מורה נבוכים און ס'איז מדויק אויך אין משנה תורה אז ס'איז פשוט א וועג זיך אוועקצונעמען אלע מיני מניעות, אין אנדערע ווערטער, אפילו די פשוט'ע זאך, ס'איז נישט קיין שלעכטע זאך אפילו, ס'איז א נייטראלע זאך, לפחות אפשר אפילו א מצוה, א מענטש שטייט אויף, ער האט פרישטאג, ער האט לאנטש, ער האט סאפער, ער האט א סדר היום, ס'איז א נארמאלע זאך. און דאס איז גורם אז ווען ער האט די מינוט, ווען ס'איז דא, ווען ס'איז דא כסדר, ס'איז דא, זאל מען זאגן, מיר לעבן אין א וועלט מלא, מלא קולות וברקים, מלא רמזים, מלא, ס'איז אלעמאל דא התעוררות, אלעמאל דא פון וואס זיך לערנען און צו ווערן בעסער און צו ווערן העכער. און די פאקט איז אז איך דארף דאך עסן פרישטאג, ווער זאגט מען דארף עסן פרישטאג? אויב נישט עסן איין טאג פרישטאג איז עפעס געשען? איך ווייס נישט, אבער דאס איז דיסיידעט, עס איז נישט אפילו א, איך זאג עס, מען קען זאגן עס איז א שלעכטע דיסטרעקשאן עסן פרישטאג, עס איז גארנישט שלעכט צו עסן פרישטאג, עסן פרישטאג איז. איז וואויל און שיין. אבער דאס דעקט איבער אסאך פון די קולות, פון די קולות פון די נשמה, קולות פון די מלאכי השרת, די קולות פון די סבא וינוקא וואס מ'דארף טרעפן אין די וועג, ס'דעקט עס איבער. יא, דער האט זיך געהאט עפעס א מינוט דארטן צווישן די גיין אין בית כסא נעמען א שאוער עפעס א מינוט, און למעשה אה יעצט איז פרישטאג, און פרישטאג קומט שוין מיט אין די רגילות, און מחשבה האט אויך א רגילות מיט פרישטאג קומט מיט די רגילות פון די מחשבות פון פרישטאג, און צו עס איז געווען גענוג צוקער אין די קאווע היינט, און צו עס איז אגב וואסערע א טאג ס'איז, און שוין איז מען שוין צוריק אין די סדר היום. און א גרויס חלק און אפשר די עיקר פון תענית איז פשוט מ'נעמט אוועק, נישט ווייל מ'זאל האבן פיינט עסן, פשוט. טו נישט קיין קיין איין זאך וואס ביסט רגיל, עסט נישט, און וואש זיך נישט, און מאך נישט קיין סיכה, און מאך נישט קיין תשמיש המיטה, די אלע זאכן וואס זענען די נארמאל, נישט קיין שלעכטע זאכן. לאמיר זען וואס געשעט ווען מען נעמט צו פשוט די אלע דיסטרעקשאנס, און ספענד א גאנצע טאג, א גאנצע טאג אויסצוהערן, און אמאל נישט יום כיפור אבער אמאל, נעם א גאנצע טאג און אויסצוהערן וואס וואס דו ווילסט אמת'דיג, וואס דיין וואס דיין נשמה פארציילט. שוין אז דאס איז די גאנצע און די גאנצע דרך. די גאנצע דרך פון גיין אויפן וועג און אביסל טרענען הערן די תורה און וואס אונז זאגן די תורה מיינען אונז נישט אזוי ווי יענער האט געזאגט מיינט נישט צו קענען גאנץ מהר"ל אויסנווייניג מיינט נישט צו קענען גאנץ זוהר אויסנווייניג סאו מיינט איז אז די איין ווארט תורה און איין ווארט איז גענוג הלב נח וארי א סך אז ווען ס'איז אויף איין ווארט איז אויף איז בעסער פון אסאך ווערטער און מ'איז שלאפעדיג. און איז צוריק צו רבי שמעון, רבי שמעון גייט אויפן וועג און דאס מיינט עס. און ער זעהט א א סבא, א אלטע איד גייט מיט א אינגל. יעדער איינער וואס לערנט זוהר ווייסט אז די זוהר איז זייער אינטערעסטעד, זייער אינטערעסירט אין פארשידענע סבין, עלטערע מענטשן, דארף אלעמאל אין ינוקות, ס'דא אויך יעדער געדענקט אין פרשת בלק זייער פעימאס די ינוקא. מען נוצט עס היינט אלס א אלס א שטות צו יעדע איינער וואס נאר געפארן אויף די זוהר ווייל די זוהר מיינט עס מיינט עס אמת'דיג עפעס. נאר זאגן די רמז די די הבנה וואס איך האב אין דעם. על פי קבלה סבא מיינט אלעמאל מדריגות מדריגות פון ג"ר מדריגות פון עתיק מדריגות פון חב"ד ינוקא איז מדריגות פון ו"ק מדריגות פון שית מידות. מדרגות פון די אונטערשטע לאוער ספירות הייסט עס זעיר אנפין הייסט ינוקא וואס מען שש ביז מוחין דקטנות און גדלות די העכסטע גדלות מען רעדט פון שבועות אדער שמיני עצרת הייסט סבא הייסט מוחין פון א זיידע עתיק יומין און ווען ווען מען טרעפט ווען ווען די זוהר שטייט אז מען טרעפט א סבא ינוקא מסתם מיינט עס כפשוטו אז מען האט געטראפן א עלטערע איד מען גייט מיט א יונגערמאן אדער א א אינגל כ'ווייס נישט אויב ינוקא איז דווקא א אינגל, ס'קען זיין א אינגערמאן. אבער וואס ס'מיינט איז אז דא האט ער געטראפן עפעס א עפעס א קאנעקשאן, עפעס א רמז פון די עתיק יומין און די זעיר אנפין. וואס מיינט עתיק יומין און זעיר אנפין אין עקספיריענס אין פשוט טייטש? עס מיינט אז ס'איז דא א תפיסה, א אלטע תפיסה, אזוי ווי איך געדענק די חתם סופר יש לנו אב זקן, און אלטקייט מיינט נישט אלט און פארטריקענט און פארקראמפלט, א אלטע צובראכענע איד. ס'מיינט איז א זאך וואס טוישט זיך נישט. אזוי ווי מ'זאגט רבי יוחנן האט געטראפן אלטע אידן, אלטע גוים, אפילו האט ער געזאגט. האט ער אויפגעשטאנען און מכבד געווען און געזאגט כמה הרפתקי דעדו עליה, וואס און וואס וואס האט טוט מען אויף, ער איז שוין א אלטער גוי, ער איז שוין דורכגעגאנגען אסאך אין זיין לעבן, אקעי און וואס, פארן דורכגיין עפעס באקומט זיך עפעס, וואס איז דער שכר, וואס איז דער כבוד וואס מ'דארף געבן פאר א אלטער גוי ווייל ער האט זיך דורכגעגאנגען אסאך זאכן, די כבוד און מ'קען טאקע געבן אזא כבוד פאר א עלטערע מענטש איז אז ער איז מייצג, ער איז מבטא, ער גיבט ארויס. א געוויסע אומ-נתפעל ווערן, קינדער האבן אזא זאך ווערן נתפעל, דאס איז איינע פון די הגדרות פון א קינד, יעדע מינוט איז עפעס אנדערש, ער טאנצט דא, ער לויפט דארט, א רויטע לאלי, א גרינע לאלי, עס איז געווען פרישטאג, עס איז געווען לאנטש, ממש אזוי ווי אונז האבן גערעדט, ער טאנצט א גאנצע צייט ארום און ער ווערט זייער נתפעל פון א חידוש, א אלטע איד, א אלטע גוי, א אלטע מענטש, וואס האט ער זיך געלערנט, וואס איז די עיקר זאך וואס ער, וואס ער איז, פון דעם וואס ער איז, עס איז שוין געווען מלחמות, עס איז שוין געווען מגפות, עס איז שוין געווען, ער האט שוין געזען אסאך זאכן און. ס'גייט נאך אן, און עולם כמנהגו נוהג, און די וועלט גייט אן, און מ'ווערט נישט פארלוירן, ס'דא א געוויסע רואיגקייט, א געוויסע חוט השדרה, א געוויסע עמוד השדרה, א געוויסע שטארקייט, נישט א שטארקייט וואס איז שטארק, אזוי גיבוריש מלחמה, אזוי ווי אינגערמאן, א ווייכע שטארקייט, וואס איז גם זה יעבור, ס'שטייט ביהיינד, ס'שטייט אונטן אסאך תהפוכות פון די וועלט, און ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, זייער א וויכטיגע זאך צו טרעפן, און ס'דא אזעלכע סארט דברי תורה, וואס מ'זאגט אסאך מאל. נאכאמאל גייט יעדע יאר נאכאמאל ס'איז נאכאמאל ראש השנה ס'איז נאכאמאל סוכות ס'איז נאכאמאל אלול פאר בחורים פאר ינוקא איז דא אסאך עקסייטמענט אין דעם דאס איז די דרך הינוקא פון דארף אויך טרעפן קען וויסן ביידע ס'איז א נייע קאליר א נייע וועג.

פארקערט, די וועלט גייט אן, ס'איז דא יעדע יאר חודש אלול, ס'איז דא יעדע יאר חודש תשרי, און אביסל ווערט מען בעסער, אביסל ווערט מען סתם עלטער, אבער ער האט א געוויסע עמידה, ער ווייסט שוין וואס ער איז, ער ווייסט שוין ווי די וועלט איז, ער ווייסט שוין, ער ווערט נישט פארלוירן פון יעדע קליינע זאך. און ס'איז דא אזעלכע חידושים, חידושי תורה, וואס מען רעדט פון חידושי תורה, ווי רבי שמעון האט געזאגט, געזען דעם מענטש, האט געזאגט גלייך פאר רבי אבא, איך זאג גלייך, דא זענען דא, דא האבן אונז חידושי תורה, ס'איז דא ודאי מילין חדתין, חדתין אית גבן בהאי סבא, אונז האבן ביי די אלטע איד נייע זאכן, ס'איז א זייער א, שפילט כסדר די זוהר אויף די אלטע מיט די נייע זאכן, אונז האבן מילין חדתין עתיקין, נייע אלטע זאכן, וואס איז נייע אלטע זאכן, די אלטע נייע שול, אלט וואס, וואס זענען אלטע נייע זאכן? דאס הייסט ס'דא א אלטע איד און ער גייט מיט א אינגערמאן, דאס הייסט ער האט סיי די קלארקייט סיי די ישוב הדעת פון א עלטערע איד, ער איז שוין אסאך מאל געווען ביי נעילה, אסאך מאל געווען אין די זומער, אסאך מאל געווען אין קאנטרי, אסאך מאל צוריק געקומען, ס'גייט א סדר, ס'ווערט נישט דא אין אים א רואיגקייט, און דאס אליינס גיבט ארויס חידושי תורה, דאס אליינס איז עפעס וואס מ'דארף זיך לערנען, ער גייט מיט א אינגערמאן, דאס הייסט ער האט נישט פארלוירן די, ער איז נישט געווארן דעפרעסט, ער איז נישט געווארן קיין אלטע איד וואס ל ע. זעלנער, מען דארף נישט טאנצן, און ער האט דאך התחדשות, ער האט דאך חידושי תורה. כך הוה, איז ער אנגעקומען דער איד צו רבי שמעון, יעצט ער האט אים געזען פון דערווייט, און יעצט האט ער געלערנט, ער האט גענאריסט, און יעצט טרעפט ער זיך שוין טאקע. זאגט רבי שמעון איך זעה איך זעה דו גייסט מיט פעקלעך איך זעה דו קומסט פון א קומסט פון א ווייטע וועג ווער ביסטו וואס ביסטו דער איד ענטפערט איך בין א איד א מין תשובה דאס הייסט זעט אויס אז ווען די מעשה איז געשען האט מען נישט געקענט נישט געגאנגען קיין לאנגע פאות איך ווייס נישט צו מען האט געקענט דערקענען אז ס'איז א איד אפשר האט מען יא געקענט דערקענען אבער איך מיין וואס ער מיינט דא איז ער האט נישט געזאגט זיין נאמען.

איז דא די אלטע סבא, נהוראי די אולדער, איז דא נהוראי די יאנגער, מילא איך בין די עלטערע. פארשטייט זיך נהוראי ווייסט יעדער איז ענין פון אור, ענין פון נהורא, באלד וועט מען זעהן שפעטער וואס דאס אלץ קומט אן, נישט מסתמא נישט היינט אבער נאך א שיעור. הכלל, דער מיסטער נהוראי איז געווען א לעכטיגע איד. און א לעכטיגע איד איז אזא סארט איד וואס ווען מען פרעגט אים ווי אזוי הייסט שלום עליכם וואס מאכט ער זאגט ער נישט וואס ער הייסט. איך בין אייניקל פון בעל שם און אייניקל פון די מאור עינים פיר מאל און איך בין א איד. דאס איז נישט גענוג צו זיין א איד. שפעטער זעט מען ר' שמעון האט געזאגט ער האט זיך געלערנט פון אים ענין פון ענווה. ער האט אים נישט געזאגט ער האט אים געזאגט ווי אזוי ער הייסט ער זאגט די חברים פרעגט ר' שמעון פארוואס האסטו אים נישט געזאגט ווי אזוי דו הייסט ביסט דאך דער ר' שמעון בר יוחאי הידוע המפורסם.

ענווה מיינט מ'קען עס רופן עניניות, צו די זאך, דאס הייסט נישט קיין איבעריגע זאכן, אז איך טרעף א איד, און איך טרעף מיר איך פיינד אז ער איז א קלוגע איד איך וויל אפילו לערנען פון דעם, איז בין איך דא אנגעקומען צו וויסן זיין יחוס, וועלכע, ווער זיין מאמע איז געווען, ווער זיין באבע איז געווען. איך בין דאך דא אויף צו לערנען תורה, איך בין דאך דא אויף צו, אזוי מען זאגט, אפצונעמען פון די נארישקייטן, אדער זיך נישט מסיח דעת זיין פון די נארישקייטן, און משים לב זיין און אויסהערן צו די דברי תורה, צו די חידושי תורה. סאו אויב איך האלט זיך נאכפרעגן, און ער זאגט איך בין א איד פארוואס האט ער נישט אליינס ווייטער געפרעגט, און וועלכע איד, און פון ווי, און וועלכע שטאט, און ווער איז די מחותן, און ווער איז די איידעם, און ווער איז די שווער, וואלט עס געווען, דאס הייסט אזויווי לשון הרע, איך האב ליב דאס לשון הרע, רכילות, ס'הייסט דאס איז אינטערסאנט פאר די יענטעס, איך בין נישט קיין יענטע. א חלק פון ענווה איז נישט זיין א יענטע, און זיין א יענטע מיינט אזוי ווי די כת מספרי לשון הרע שאינה מקבלת פני שכינה און ווייטער וואס איז דאס? עפעס א גרויסע עבירה מספר זיין לשון הרע? איך מיין אז לפחות איין טייטש וואס איך טראכט יעצט כת מספרי לשון הרע שאינה מקבלת פני שכינה מיינט אז ער קען נאר זיין אינטערעסירט און אמאל דארף מען זיין א יענטע, איך ווייס ער דארף מאכן א שידוך איך ווייס אלס האט זיין פלאץ אבער איינער וואס ער קען נישט ארויס זעהן מער פון די לשון הרע, ער איז פון די כת מספרי לשון הרע, נישט ער זאגט אמאל לשון הרע, ער איז א מכת מספרי לשון הרע, ווער ווער האט געזעהן עפעס א ווארט און נאכדעם גייט אין בית מדרש און איז דא אזא עלון און ער קוקט א ווערטל און הייבט אן צו טראכטן דאס דער האט געשריבן ער איז צוקריגט מיט זיין שוואגער און זיין ברודער און זיין פעטער, וואס פעלט דאס אויס? איז דאס א איד? נישט נאר עפעס א, ער קען אפילו לערנען, ער זאגט ער זאגט נאך א פסוק חומש, ער זאגט נאך א דבר תורה, איז עס איז גוט, עס איז פונקט גענוג, דאס איז לעכטיג, דאס איז נורא, סאו, אזא לעכטיגע איד. אסאך מאל מיינען מיינט מען, איך בין נישט זיכער אז דאס איז ריכטיג וואס איך זאג, איך פיל זיך אביסל אזוי, און אויב איינער וויל מעיר זיין אז עס איז נישט ריכטיג זאל ער מיר זאגן, פון דעם אוודאי. איז, וואס מען דארף האבן אביסל בעלענס, אסאך מאל מיינט מען אז ווער איז א גרויסע אוהב ישראל, ווער איז א פריינטליכע מענטש, ווער איז מאיר פנים, מקבל פני כל אחד בסבר פנים יפות, איינער וואס אינטערעסירט אלעמאל א יענטע, טרעפט גלייך א איד, אזויווי ס'איז דא אזעלכע מענטשן, איך זאג נישט אז ס'איז שלעכט, אבער ס'איז דא אזא סארט צי אין מיין קאפ איז דא אזא צי, ס'איז דא א איד ווען וועמען ער טרעפט, ער גייט אין באס, אין כ'ווייס אין מקווה, פתאום געטראפן א נייע מענטש, ער ווייסט שוין נאך דריי מינוט ווייסט ער שוין ווער זיין זיידעס שוואגערס ברודער איז געווען צוקריגט מיט אין א שטעטל אין דעברעצין, דאס איז א סארט פריינטליכע מענטש, יא אזוי זאגט מען, נאכדעם א צווייטע איד וואס עס גייט אים נישט אריין אין קאפ די אלע זאכן, דזשואיש דזשאגראפי איז נישט די געים וואס ער שפילט רוב צייט. וואס יא? האט א סבר פנים יפות. ער טרעפט א איד אין די גאס, ער טרעפט א איד אין בית מדרש, ער טרעפט א איד אין מקווה, ער טרעפט א איד אין די סטאר. זאגט ער אים שלום עליכם. פרעגט ער אים פארוואס פארוואס זאגסטו אזא פריינטליכע שלום עליכם, גוט מארגן, וואס איז וואס איז מה יום מיומים, ווער איז דאס, אפשר זיין זיידע האט געהאט עפעס ביזנעס מיט דיין זיידע, ניין ער איז א איד, ער איז א מענטש, אז א איד איז זיכער גוט, ער איז א מענטש, ער איז א איד, וואס דארף איך מער. אויב וועט איינער פרעגן אז דארף מען מברר זיין פאר שידוך דארף מען עפעס וויסן וועט ער אים פרעגן אזוי ווי עס שטייט דארט וכי איך, וואס האט יוסף געזאגט ווען זיינע ברידער האבן געזאגט פאר פרעה פאר יוסף יא דו ביסט מיר זוכן זיך נעבעך חתונה מיט דיין שוועסטער אז דו פרעגסט זיך היש לכם אב ואח ס'הייסט ס'איז נישט אלעמאל איז עס א גוטע זאך צו נאכפרעגן אלעס יא אז מען דארף זיך משדך זיין דארף מען טאקע וויסן אבער נישט אונז זענען מענטשן זענען געקומען אין מצרים לשבור אוכל געב די געלט און גיי ווייטער. איז ענייני, איך ווייס נישט ווי מ'זאגט אויף אידיש ענייני, עס הייסט, טו תכלית, זוך נישט די זייטיגע זאכן, און בפרט ווען מ'רעדט אין דברי תורה, און בפרט ווען מ'לערנט אסיפות, אלעמאל גוט צו וויסן ווער עס איז געווען, די תולדות המחבר, און ווען א געוויסע זאך דאס איז אביסל טונקל, עס איז נישט לעכטיג, לעכטיג איז ער זאגט דאך א גוט ווארט, און די ווארט איז דאך תורת אמת, די ווארט איז דאך דא אור אין סוף, ס'איז דא אין סוף לעכטיגקייט, אין סוף חידוש, אין סוף חיות, אין די שטיקל תורה, און מ'קען מקבל זיין.

יעדע זאך לפי ערכה. איז קען ער זיך זאגן די גרעסטע חיות, די גרעסטע הארת פנים, איז גענוג אז ער איז א מענטש, גענוג אז ער האט א נשמה, ער האט א נשמה, איז גענוג אז ער איז דא, א איד רעדט מיט דיך, איז געב אים די גאנצע רעספעקט, געב אים די גאנצע ליבשאפט, געב אים די גאנצע שימת לב, די גאנצע אטענשאן, מען דארף נישט מער. און קען דעם זאגן מקטרג זיין אז דער איז ווייניגער, ווייניגער פריינטליך, שוין, ער קען זיין בפועל ממש. דאס איז נישט הלכה למעשה, ס'איז דא, ס'איז דא א ענין זיך צו אינטערעסירן אין יענעמ'ס גוף אויך, און אויב דאס איז א וועג וואס מען ווייזט רעספעקט פאר א מענטש איז אויך זיכער גוט. אבער ס'איז דא א נקודה, א נקודה למחשבה. און ס'איז דא אין דעם נאך א טיפערע משמעות, סיי פשט אין די מוסר וואס איך זאג דא, מוסר, די איידיע וואס איך זאג דא למעשה, און סיי אין די מעשה וואס מ'זעט אין די זוהר. און דאס איז אוודאי געבויט און די זוהר זיכער מיינט דאס די זוהר איז זיכער קאנטשעס פון דעם אויף די מ'טרעפט אין אין פסוקים אין תנך יעדער איינער ווייסט די מעשה פון יעקב אבינו און די מלאך און די מעשה פון מנוח און דעם אשת מנוח און די מלאך אפשר נאך די גמרות וואס מ'זעהט אז א מלאך אין אנדערע ווערטער וואס מיינט א מלאך א מלאך מיינט ווען מ'טרעפט א מענטש מ'טרעפט א זאך איין זאך וואס מיינט א מלאך. און מען הערט פון דעם א מעסעדזש פון הימל, יא, א מלאך הייסט א שליח פון גאט, און אלעס איז מלאכים אין א געוויסע וועג. רבונו של עולם, שלום עליכם, מלאכי השלום, יא, וואס וואס האט מען, וואס זאל מען דענקען ווען מען זאגט פרייטאג צו נאכט שלום עליכם? איין זאך וואס מיר מעגן אינזין האבן זענען די געסט אדער די מחשבות אדער די זאכן וואס מען האט געטראפן די וואך וואס זענען געווען א מעסעדזש פון הימל, ס'איז געווען א וועג פון הערן א קול, דאס איז טייטש א מלאך. און איינע פון די מאפיינים, איינע פון די זאכן וואס זענען מגדיר כמעט די, ווען מען טרעפט א מלאך, און אמאל קען זיין עס קומט אויס דער אייבערשטער אליינס, דאס איז שוין טעאלאגיע וואו מען גייט אריין אין אנדערע אין אנדערע פלעצער, אויף נבואה, איינע פון די זאכן וואס כסדר איז אז די מלאך זאגט נישט אויס זיין נאמען, יא? למה זה תשאל לשמי והוא פלאי. יעדער איינער ווייסט וואס רש"י איז מסביר, דאס א מלאך האט נישט קיין נאמען נאר לפי מעשיו און אזוי ווייטער. און ס'איז דא אין דעם א איידעלע מוסר, ס'איז דא אין דעם א העכערע נקודה אז אונז זענען אין די וועלט וואס אלעס האט א נאמען, די וועלט וואס אונז לעבן איז די וועלט פון ויקרא האדם שמות, יעדע זאך האט א נאמען, יעדע זאך איז שוין מוגדר ביי זיך, אזוי ווי כ'האב געזאגט אביסל פריער די טומאה, די טיפערע טומאה איז די הגדרות וואס יעדע זאך האט שוין ביי א מענטש, טרעף א טיש, אה, איך טרעף א מענטש, וויל איך אים אריינלייגן אין א הגדרה, אקעי דו ביסט א צעלעמער און

ווען מ'רעדט פון אזא זאך, מיינט מען דאך א זאך וואס איז נאכנישט, ס'האט נאכנישט קיין נאמען. ס'עס קומט פון א אנדערע וועלט. די וועלט האט האט אלעס נעמען, אבער די די ויקרא האדם שמות איז די פון די וועלט, אפשר אדם הראשון איז ווייט איז מער, אבער די פון די וועלט האט נישט קיין נאמען פאר א, וואס די נאמען, ווי זאגט מען אויף ענגליש א א מלאך? א ענדזשעל יא, אבער ווי אזוי זאגט מען גבריאל? גבריאל איז א נאמען פון א מלאך. ס'איז נישטא קיין אויף ענגליש, ס'איז נאר אויף אויף ענגליש, אויף אידיש אויך נישט, ס'איז נישטא קיין נאמען אין די עולם עולם הזה, איך האב געזען די וואך א שיעור אין דעם, אין די עולם עולם הזה איז נישטא קיין נאמען פאר זאכן וואס זענען נישט בעולם הזה, דאס איז די הגדרה פון א זאך וואס פון א אנדערע וועלט, ס'איז א שליח, איז א מלאך פון די עולם העליון, פון עולם האלהות. און דאס ווייזט, דאס אז אזוי ווי מען זעט אין די פסוקים, דאס ווייזט אז עס איז געווען א מלאך, דאס ווייזט אז עס איז געווען א התגלות, אז מען קען עס נישט אריין לייגן אין א ווארט, מען קען עס נישט, עס איז נישט קיין חלק פון די וועלט וואס אונז קענען, עס איז עפעס א פון א העכערע וועלט, פון א מער מעורפל'דיגע, מען קען עס קוים תופס זיין, אפשר אין א חלום, און דאס הייסט ער האט נישט קיין נאמען. יעצט ווען די זוהר ווי פארציילט אזעלכע מעשיות ווייל שפעטער האט יא א נאמען יא דאס מאכט שוין נישט קיין דורך דעם וואס ס'איז געווארן א רילעישאנשיפ ס'איז געווארן א אינטערעקשאן מ'האט געהערט דברי תורה יעצט איז א נאמען נהוראי מ'האט אים געגעבן א נאמען אבער ווען אין זיך און די זוהר וויל אראפלייגן די מפגשים די טרעפן זיך אזוי ווי ויפגעו ויפגעו יעקב האט געטראפן מלאכים ויפגעו מלאכי אלהים עפעס געט עפעס א פגיעה וואס דאס ויפגעו עפעס א ווערט פלוצלינג עפעס א זאך וואס איז נישט עקספעקטעד, עפעס א זאך וואס איז מען פון א העכערע עולם, און קען זיך טאקע זיין אז דאס איז מסתמא דער סבא איז טאקע געווען א מענטש, אבער וואס מען וויל דא זאגן איז אז דער מפגש, דער מיטינג וואס איז געווען מיט דער סבא איז נישט געווען קיין, נישט געשען אויף דער וועלט, געשען אין די עולם השכל, געשען אין די עולם, אין די עולם ההארץ. און דארט האבן נישט זאכן קיין נאמען, זיי קענען, מען קען זיי געבן א נאמען און פרייע, אה, וויאזוי רופט מען ויקרא יעקב שם המקום, וויאזוי רופט מען די, די סארט פילינג, די סארט איז גילוי שכינה וואס כ'האב געהאט, זאלסט געבן א נאמען, השם יראה, זאלסט געבן א נאמען. און ווען מען טרעפט א מענטש, ווען א מענטש גייט צו א רבי, איך וויל, איך וויל דאס זאגן, מענטשן פארן צו רעביס צו ראש השנה, איך ווייס, אויף קברי צדיקים, צדיקים ממש, מלאכים ממש, און אזוי ווייטער.

דאס איז דעמאלטס הייסט עס אז השגת השכינה און דאס הייסט אז המקבל פני גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני השכינה יא א גאסט הייסט איינער באלאנגט נישט דא מען האט אים אויפגענומען א גאסט ווען ער איז דיין חבר עכטע הכנסת אורחים מיינט דאך דאס יא ווען דיין ברודער קומט אין שטאט און ער שטייט איין ביי דיר דאס איז נישט קיין הכנסת אורחים דאס איז מצוה א מצוה און ס'איז אלעס גוט אבער דאס איז נישט דאס איז נישט די עומק פון הכנסת אורחים דאס איז נעמסט קעיר פון דיין ברודער נאר וואס דען זאלסטו טון. הכנסת אורחים הייסט אז עס קומט א פרעמדע, נאך קיינמאל נישט געטראפן, אפשר גייט ער נישט אפילו די ריכטיגע הוט, און און דו זעסט א פרעמדע קומט, אזוי ווי אין אברהם אבינו'ס געצעלט קומט אן אראבער, און ער איז נישט פון דא, אז ער איז נישט פון דא דארף מען אים צושטעלן צו עסן, און אלס הערט מען חידושים, אורח איז אור ח', קומט די נייע אורות, און ער איז א איד, ס'איז גענוג אז ער איז א איד.

די אידן וואס זוכן התגלות השכינה, זיי קענען נעמען יעדע איד אזוי ווי ער איז א איד. שוין און דאס איז די, מיר דארפן אביסל ענדיגן די שטיקל זוהר, עס זאל זיין אביסל לענגער ווי נארמאל, נאכן מוחל. על כל פנים, האט ער אים, אז ער האט געענטפערט אזוי, האט ר' שמעון געזאגט, אוודאי, אה, איך וויי, איך האב געוואוסט וואס איך האב גערעדט, דו האסט אוודאי חידושי תורה מיר צו זאגן, דו האסט פארשטאנען דאס איז, דאס איז דער ריכטיגער ענטפער. די האב דאס יא געפרעגט וואו גייסטו? מאין באת ולאן אתה הולך פון וואו גייסטו וואו קומסטו וואס איז וואס גייט דא פאר? האט דער איד פארציילט א מעשה אזוי כ'דארף אנהייבן פארציילן די מעשה און נעקסטע וואך וועט מען אריין קריכן מער ער האט מסביר געווען די מעשה מיט א גאנצע שטיקל תורה מיר'ן אנקומען צו מדייק זיין די עומק פון וואס גייט דא פאר דער איד האט געזאגט אזוי איך בין פון איך באלאנג צו די חברה וואס הייסט פרישי מדברא. פרושים, פרושים טייטש עסעטיקס, יא מענטשן וואס זענען פורש מן העולם הזה, מען גייט וואוינען אין די מדבר, און זענען געגאנגען אין די מדבר צו לערנען תורה. סאו איך וואלט, ער גייט מסביר זיין שפעטער פונקטליך פארוואס. זיי זענען ארויסגעגאנגען אין מדבר א גאנצע אפאר חדשים צו ווייס נישט פאר ווי לאנג, זיך עוסק זיין אין תורה, און יעצט אז עס קומט יום טוב, ס'קומט די זיבעטע חודש, חודש השביעי, איז מען געקומען צוריק צום ישוב צו זיצן בצילא דקודשא בריך הוא בחודש השביעי. און דאס דאס איז די דעסקריפשען פון די איד פון די פון די סבא, ער איז פון די פרישי מדברא און ער פארוואס גייט אויב ער איז פון די פרישי מדברא בלייבט ער נישט דארט ווייל אויף יום טוב בלייבט מען נישט אין די מדבר אויף יום טוב איז ער אהיים געקומען מ'וועט רעדן בעזרת השם אין די נעקסטע שיעור בהרחבה און בעיון וואס וואס איז די איידיע אז א גאנצע יאר לעבט מען נישט אין די מדבר און אויף יום טוב דארף מען אהיים קומען לכאורה אויב יום טוב איז א זמן פון השגות אלוקות פון לערנען דארף מען דאך ערשט דעמאלטס גיין אין מדבר וואס איז דאס אז מען קומט צוריק וואס איז די פשט פון די גאנצע זאך און ער וועט אליינס מסביר זיין די פשט. און יעצט בין איך נאר עומד אויף די די שיעור די גאנצע שיעור שטייט אויף די מיטינג די רגע וואס רבי שמעון טרעפט אים האט זיך רבי שמעון מורא'דיג געפריידט און געזאגט אה זעץ זיך אוועק לאמיר זיך אביסל אביסל פארברענגען צוזאמען אוודאי אוודאי ביסטו א שליח אזוי זאגט ער ביסט א שליח פון א שליח יא די ליובאוויטשער האבן געזאגט יעדער איד איז א שליח אויף וואס איז ער א שליח שליח פון קודשא בריך הוא, שליח פון די אין סוף, די אייבערשטער האט דיך אוודאי געשיקט, אז דו ביסט דאך פון די פרושים, דו ביסט דאך געגאנגען לערנען אין מדבר, אוודאי האסטו עפעס מחדש געווען דארט, אוודאי האסט דאך עפעס אויפגעטון אין תורה דארט, און קום, לאמיר הערן פון דיין מויל, פון די, וואס ער זאגט, מאינון מילין עתיקין דנטעתון תמן במדבר, פון די ענשענט, פון די אלטע ווערטער וואס דו האסט דארט איינגעפלאנצט אין מדבר. דאס איז א מין שפראך וואס רבי שמעון זאגט, און אוודאי אלע מפרשים כאפן שוין אז דאס איז א רעפערענס צו וויאזוי די זוהר טייטשט חידושי תורה, און ס'דא אין דעם אפילו נאך עומק אבער מ'וועט שוין זען. דאס הייסט די חידושי תורה אזוי האט מען געזאגט פריער איז אלטע ווערטער, אבער די אלטע ווערטער דארף מען איינפלאנצן, און וואו פלאנצט מען זיי איין אין די מדבר, דאס איז דאך א גרויסע חידוש, אין מדבר פלאנצט מען דאך נישט זאכן. און זעהן פונקטליך וויאזוי מען קען עס פלאנצן אין די מדבר, אבער די ווארט דא איז דאס איז טאקע א פערעדאקס, סיי ס'איז טאקע מצד אחד איז. אפילו די מדבר קען ווייזן אויף דעם, יא מדבר איז כאילו ארץ לא עבר בה איש, ס'אלץ זעהט דארט אויס אזוי ווי א צייט פון אדם הראשון, מענטשן האבן עס נישט, מ'האט עס נישט באנייט, ס'איז די זעלבע, ס'איז אלט, נישטא קיין חידושים אין דעם, ס'איז פארטריקנט, און א איד וואס קען זיין א סבא וינוקא, מילין חדתין עתיקין, ער קען איינפלאנצן. און איינפלאנצן דארף מען איינפלאנצן די תורה, תורה איז א נטיעה, זאגט נטיעות שנוטע ממך, איינפלאנצן די מדבר פון די דברי תורה טאקע פון די חודש השביעי פון חודש תשרי, אזוי עד כאן האט ער זאגט ר' שמעון ער זאגט דעם צוגעענדיגט זיין שאלה עסט אונז אויך מסביר זיין, אוודאי עסט אונז מסביר זיין וואס דו האסט געלערנט, מסתמא אז מען גייט פארן אין חודש אב אלול אין מדבר לערנען וואס האט מען עוסק געווען מסתמא אין די סודות פון שופר פון לולב פון סוכה פון יום כיפור, עסט אונז נאך מסביר זיין אין דעם פארוואס פארוואס זענען זיי געגאנגען יעצט, פארוואס קומט עס צוריק פון די מדבר אויף יעצט, סאיז דאך לכאורה איז דאך א שווערע קשיא, זיי האבן געזאגט אפשר דעמאלטס זאלסטו גיין אין מדבר, פארוואס ביסטו יעצט קומסטו יעצט צוריק, איז עד כאן שאלת רבי שמעון, האט אים דער סבא געזאגט, אה, איך זע אז דו פרעגסט גוט, פון דיין שאלה זע איך אז ביסטו א קלוגע איד, האט געפרעגט ריכטיג די שאלה, נישט סתם געפרעגט פון ווי קומסטו ווי גייסטו. האט אים געזאגט קודם כל אז ער ווייסט אז ער איז א שליח, א שליח פון הימל, האט ער געזאגט אז אוודאי עסט טרינקט די נוסח, די ביטי אזוי ווי די רמ"ק, די ביטי וואס ער זאגט אז פון די אלטע זאכן וואס האסט איינגעפלאנצט אין מדבר דאס איז אוודאי א שפראך וואס רעדט נאר איינער וואס האט געלערנט אביסל זוהר שוין, און דער סבא האט באמערקט, ער זאגט אים דיינע ווערטער גייען אין הימל, מטו לרקיעי דחכמתא און דאס איז אוודאי ווייטער קאנעקטעד מיט דעם נוסח וואס אונז רעדן דא, מען פלאנצט איין די זוהר אין די הקדמת ספר הזוהר, איינס פון די ערשטע שטיקלעך תורה וואס די זוהר לערנט אונז איז אויפן פסוק ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה, דאס איז א פסוק פון ישעי' הנביא פון די שבעה דנחמתא, און יעדע ווארט אין די פסוק קען מען זען ווי מען טראכט פון דעם דא ווי מען בויט א פאלאץ ארום די ווערטער פון די פסוק, דאס הייסט די אייבערשטער זאגט פאר די נביא, אין אנדערע ווערטער פאר דער וואס לערנט תורה, איך וועל לייגן דיינע ווערטער אין מיין מויל. איים סארי מיינע ווערטער אין דיין מויל אז דו וועסט זיין א שליח דו וועסט זיין א מלאך דו וועסט זיין א פי המדבר אליכם און וועסט זיין בצל ידי אזוי ווי ער טאקע דערמאנט די נוסח די סבא איז דאך געקומען מ'וועט באלד שפעטער זעהן פארוואס צוריק קומען אין שטאט דאס הייסט בצלא דמהימנותא בצל ידי כסיתיך איך דעק דיר צו מיט מיין שאטן און דאס איז כדי לנטוע שמים צו פלאנצן א נייע הימל וליסוד ארץ, און נאכדעם ולאמר לציון עמי אתה צו מחדש זיין די נשמת ישראל, צו מחדש זיין די נשמה פון די מענטשן, מחדש זיין די עם, די נחמה וואס די נביא זאגט, דאס הייסט, און זאגט די זוהר אז ווען מען לערנט א חידושי תורה, ס'איז אלט און ס'איז ניי, מען נעמט די אלטע זאכן מען פלאנצט זיי איין, איז מאכט מען דעם שמים חדשים, מאכט א נייע וועלט, מען באשאפט א נייע וועלט, מען באשאפט נייע הימלען, דאס האט אים די סבא געזאגט אז איך הער דו רעדסט ריכטיג, דיין שפראך איז ריכטיג. ער האט גארנישט געזאגט, ער האט נאכנישט געזאגט קיין שטיקלעך תורה, ער האט נישט געזאגט קיין חידושי תורה, אבער אמאל פון די פון די וועג וואס ער האט זיך ארויסגעדרוקט און די ביטוי וואס ער האט זיך גענוצט, פון די אויסשפריך וואס ער האט גענוצט האט מען פארשטאנען אז דאס איז א מקובל, דאס איז איינער וואס איז עומד אשרי העומדים על סודך, אז דאס איז איינער פון די מענטשן וואס זיינע ווערטער ווערט א נייע הימל, נישט איינער וואס זיינע ווערטער ווערט טוויטער טוויטס, נאר איינער וואס זיינע ווערטער ווערט א שמים חדשים וארץ חדשה.